לימא, לאמער זאגן רב אבא דאמר כרבנן, רב אבא וואס רב אבא זאגט פאר אונזער פאל קם דינא, האלט ער ווי די רבנן, וואס די רבנן זאגן פארפאלן, כאטש יעצט באלאנגט עס צו איין מענטש, נאר איך שטעל עס ווי דער דין איז געוועזן, די דין איז געוועזן ווען ס'איז געווען פיר האט ער נישט געהאט קיין וועג, האט ער יעצט אויכעט נישט קיין וועג. ורבי ירמי', רבי ירמי' וואס ער זאגט ביי אונזער דין הדר דינא, האלט ער כאדמון, ווי אדמון אז איך זאג אז מען מוז אים געבן א וועג, וואס פאר א צוגלייכונג איז דאס צו אדמונ'ען? אז אויב דער אדמון זאגט ער קען האבן אט די תורה ער קען האבן טענות איז דא אויך אזוי. זאגט די גמרא, אמר לך רב אבא, רב אבא וועט דיר זאגן, אנא דאמרי אפילו כאדמון, איך קען האלטן ווי אדמון, כאָטש איך האַלט קם דינא, דאָך קאָן איך האַלטן ווי אדמון, אַז מע מוז אים געבן אַ קורצן וועג. עד כאן לא קאמר אדמון התם. ווייסטו פארוואס די טענה פון ממה נפשך איז דארטן איז א גוטע טענה? משום דאמר ליה, ווייל דער מענטש זאגט צו אים, ממה נפשך, דרכי חד גבך הוא, איך האב דאך ביי דיר א זיכערע וועג. זיין טענה איז דאך א טענת ודאי. ער ווייסט וואס ער מאנט. אבל הכא דא אבער ביי אונז. וואס איז דא געווען די מעשה? דער ספק מיט די בני יבם קומען זיך צעטיילן. מיט די פעלדער פון יבם, נאכדעם וואס שמעון איז געשטארבן, נאכדעם ווי שמעון האט זיך שוין געהאט געטיילט מיט דעם ספק. איז דא א מי איכא למימר הכי, קען מען דען טענה'ן ממה נפשך, ער ווייסט דער ספק מכח וועמען ער מאנט? ער ווייסט דאך נישט, ער האט דאך נישט קיין פעסטע טענה, ער ווייסט דאך נישט מכח מי, דעריבער וועט דא א טאקע זיין די דין, ווייל ער האט נישט קיין רעכטע טענה, ער ווייסט נישט וואס ער מאנט, וועל איך טאקע זאגן אז וואס? קם דינא. ורבי ירמי' אמר לך, רבי ירמי', וואס רבי ירמי' לערנט ביי דעם פריערדיגן פאל, הדר דינא, אז ער מוז צוריק געבן די בני שמעון מוזן צוריקגעבן די חלק, די העלפט, וואס זייער טאטע האט באקומען ווען זייער טאטע האט זיך געטיילט מיטן ספק בנכסי ראובן. ער זאגט, אנא דאמרי אפילו לרבנן, איך קען האלטן ווי די רבנן אויך, וואס די רבנן זאגן דארטן אז איך זאג נישט ממה נפשך, דא זאג איך יא ממה נפשך און דארטן נישט, עד כאן לא קאמרי רבנן התם,

ער זאל יא זאגן, מען ווייסט ער ווייסט דאך נישט, ער האט ווי מען זאגט א גערעכטע טענה, דא איז זיין טענה א גערעכטע טענה, דעריבער מוז איך דא אויך זאגן הדר דינא. נאך א פאל, ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי סבא. ס'הייסט אזוי, דער ספק מיט דעם יבם, דער יבם האבן מיר א נאמען געגעבן שמעון, און דער ספק הייסט דאך ספק, יעקב איז געשטארבן, דארף מען יעצט גיין ירש'נען יעקב'ן. ספק אמר, דער ספק זאגט, האי גברא בר מיתנא הוא, איך בין א זון פון ראובנען, ופלגא דידי הוא, א העלפט באלאנגט צו מיר, איך קום מכח מיין טאטע ראובן קומט א חלק. יבם אמר, דער יבם זאגט, את בראי דידי את, דו ביסט מיין זון, ולית לך ולא מידי, דו האסט נישט קיין חלק. הוי יבם ודאי, דער יבם איז דא א ודאי יורש, און דער יבם ווייסט דאך דא מכח וועמען ער קומט ירש'נען, און אויב ער ווייסט מכח וועמען ער קומט ירש'נען הייסט ער א ודאי יורש, וספק איז דאך א ספק. ואין ספק מוציא מידי ודאי, דעריבער באלאנגען די פעלדער צו וועמען? די גאנצע פעלדער צו שמעונ'ען. נאך א פאל, ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי סבא, דער ספק מיט די קינדער פון שמעונ'ען, ווילן זיך טיילן מיט די פעלדער פון יעקב. ספק אמר, דער ספק זאגט, ההוא גברא, אויף זיך זאגט ער, בר מיתנא הוא, ער זאגט איך בין ראובן'ס א זון, ופלגא דידי הוא, א העלפט באלאנגט צו מיר און א העלפט באלאנגט צו אייך אלע. ובני יבם אמרי, און די קינדער פון שמעון זאגן, אחינו את, דו ביסט אונזער ברודער. ומנתא אית לך בהדן דו האסט די זעלבע חלק וואס מיר האבן איז אזוי פלגא דקמודי להו שקלי ער זאגט דאך למשל ס'איז דא געווען זעקס וואס טענה'ט דער ספק? איך בין ראובן'ס א זון, איז ממילא קומט מיר העלפט, און העלפט זאגט ער קומט צו שמעון'ס קינדער, שמעון'ס קינדער, איז די העלפט וואס ער איז מודה ס'קומט צו שמעון'ס קינדער, דארף מען זיי נעמען. תילתא דקמודו ליה, שמעון האט צוויי קינדער, וואס טענה'ן די צוויי קינדער? אז אים קומט א דריטל, זענען זיי מודה צו אים צוויי, קומט דאך זיכער צוויי צו אים, איז דאך ממילא יעצט דער גאנצער ספק אויף איינעם, זיי זענען מודה א דריטל, דא געווען זעקס, אז ס'איז געווען זעקס, ער איז מודה צו זיי אז זיי קומט דריי, נעמען זיי דריי, זיי זענען מודה אז אים קומט צוויי, קומט צוויי. פש ליה בלייבט איבער דנקא, א זעקסטל, איינס. הוי ממון המוטל בספק וחולקין, פון דעם דנקא נעמט ער א העלפט און זיי א העלפט. דאס איז גערעדט געווארן. אז שמעון האט ווי מען זאגט צוויי זין, אז שמעון האט מער ווי צוויי זין וועט שוין אויסקומען דער דין אנדערש אז א העלפט באלאנגט צו זיי, דאס קומט יא ארויס, אבער למשל ס'איז דא דריי זין איז גיבט מען אים, וויפיל גיבט מען אים? א פערטל, דאס ערשטע גיבט מען זיי א העלפט דאס איז זיכער. און אים דעמאלט גיט מען וויפיל? אז ס'איז דא דריי זין נאר א פערטל, און די ספק בלייבט דעמאלט אויף וויפיל? מיט א פערטל. ספק ויבם בנכסי ספק. סבא, יא, סבא ויבם בנכסי ספק, דער ס'איז געשטארבן דער ספק, וויל זיך יעצט טיילן סבא דער יעקב, מיט שמעונען אין די פעלדער פון ספק. דער אלטער מאן טענה'ט אז ער איז ראובן'ס זון, און אויב ער איז ראובן'ס זון דארף ירש'ענען ווער? דער זיידע, דארף יעקב ירש'ענען, און דער שמעון טענה'ט ס'איז זיין זון, און קיינער פון זיי האט דאך נישט קיין טענת ודאי, טענת ספק. או, יא, דא, סבא וספק בנכסי יבם, דער סבא מיט דעם ספק גייען זיך טיילן בנכסי יבם. שמעון איז געשטארבן, דער ספק טענה'ט איך בין שמעון'ס א זון, ממילא איך בין שמעון'ס א זון, דארף איך דאך אים ירש'ענען. און דער זיידע טענה'ט, דו ביסט נישט שמעון'ס קיין זון, דו ביסט ראובן'ס, דו ביסט מיינס א אייניקל, אבער איינמאל ביסט ראובן'ס א זון, ממילא אידי שמינה דארף איך ירש'ענען. הווי ממון המוטל בספק, וחולקין, אין דעם פאל איז עס ממון המוטל בספק, און מען צעטיילט זיך. ווייל עס קען דאך דא אזוי זיין אינגאנצן צו דעם און אינגאנצן צו דעם, און דא איז קיינער נישט מער מוחזק.
עס פאסט זיך נישט צו זאגן המוציא מחבירו עליו הראיה. המוציא מחבירו עליו הראיה הייסט, איינער, ס'איז דא א זאך, ס'איז ביי אים, און מ'וויל פון אים מוציא זיין. דא אפילו ווען איינער האט געטון א חזקה, אבער די חזקה קומט דאך מכח ספק, און א חזקה וואס קומט מכח ספק הייסט נישט קיין חזקה.
שומרת יבם, א פרוי וואס דער מאן איז געשטארבן און האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, ווערט זי אנגערופן יבמה, אדער מיט דעם נאמען שומרת, זי ווארט יבם מען זאל איר מייבם זיין. אין תורה ווערט דאך אויך דערמאנט ואביו שמר את הדבר. איז די טייטש שמר ער האט געווארט די זאך? רשי ברענגט אראפ פון לשון פון די חכמים לא יאמר אדם לבתו שמרי איז אויך פון דעם לשון ווארטן. איך לערן יעצט אין די הוה אמינא אז דעמאלט ווען זי איז געוועזן א שומרת יבם, איידער מ'האט איר מייבם געווען, נאכדעם ווי דער מאן איז געשטארבן איידער מ'האט איר מייבם געווען, איז איר געפאלן א ירושה, איר טאטע איז געשטארבן און ס'איז נישט געווען קיין זון, און דארט וואו ס'איז נישטא קיין זון איז דאך דער דין ירש'ן די טאכטער. מודים בית שמאי ובית הלל, זענען מודה די בית שמאי און די בית הלל שמוכרת אז זי קען פארקויפן ונותנת זי קען די נכסים אוועקגעבן א מתנה וקיים און דאס וואס זי האט געטון דאס בלייבט, אנדערע ערטער איז פארהאנען. ווי עס וועט מען ווייטער זען אין די משנה ווי זיי קריגן זיך די בית שמאי און בית הלל, אבער דעמאלט ווען עס איז איר געפאלן די נכסים ווען זי איז שומרת יבם האלטן אלע אז זי קען לכתחילה גיין פארקויפן. מתה, די שומרת יבם איז געשטארבן.

סתם אז איינער נעמט א כתובה, אויב זי איז א בתולה, איז אויב ער גט איר אדער אויב ער שטארבט דארף ער איר געבן צוויי הונדערט, אן אלמנה איז הונדערט, און ס'דא נאך א חלק אין כתובה, תוספות כתובה, דאס וואס דער מאן האט צוגעזאגט אז ער וועט איר געבן מער אויף דעם וואס איז דער סטאנדארט פון דער כתובה. און ס'איז נאך דא א דריטע זאך אין כתובה, נכסי צאן ברזל. נכסי צאן ברזל ווערט אנגערופן, די פרוי האט אריינגעברענגט נדן, און מען שאצט אפ דעם נדן, וויפיל דער נדן איז ווערט, און אזויפיל איז זיך דער מאן מתחייב צו באצאלן. אפילו אויב זי ברענגט אריין א הויז שאצט מען אפ די הויז איז ווערט אזויפיל און אזויפיל אפילו שפעטער איז עס מער ווערד צו ווינציגער ווערד ער דארף אזויפיל באצאלן קומט אויס נכסי צאן ברזל געפינט זיך אויך אין וועמענס רשות די נכסים אליין געפינען זיך אין רשות פון מאן און ער איז מחויב נאר א ירושה די דריי זאכן

ווייל ס'איז דא נכסים וואס דער מאן טוט זיי נישט אפשאצן, די פעלדער זענען שטענדיג אין רשות פון דער פרוי, דער מאן עסט נאר פון זיי פירות, איז די זעלבע זאך קען זיין נכסי מלוג, בשעת חתונה האט זי געהאט נכסים און זי האט זיי נישט אריינגעברענגט, מען האט זיי נישט אפגעשאצט, מען זאל זיי פארשרייבן אין כתובה אז דער מאן נעמט אויף זיך די ווערט פון דער זאך, און עס קען אויך זיין נכסי מלוג. א ירושה וואס די פרוי האט באקומען. דא פריער האבן מיר געלערנט דעם דין פון שנפלו לה נכסים, די נפלו לה נכסים איז דאך אויכעט אזוי ווי נכסי מלוג, יעצט פרעגט מען דא די שאלה אז די שומרת יבם איז געשטארבן, יא, מה י פאר יבום איז זי געשטארבן, מה יעשה בכתובתה, וואס זאל ווערן געטון מיט איר כתובה און מיט די מאתים, מיט די תוספות, מיט די צאן ברזל, ובנכסים הנכנסים ויוצאים עמה, און וואס זאל ווערן געטון מיט די נכסי מלוג, וואס דער קרן איז דאך אירע, ווען זי גייט אריין, גייט אריין מיט איר די פעלדער, ווען דער מאן גט איר, גייט עס ארויס מיט איר. בית שמאי אומרים, זאגן די בית שמאי. יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב, ווי די גמרא זאגט ווייטער אז דאס וואס שטייט די בית שמאי אומרים יחלוקו גייט נישט ארויף אויף די כתובה, נאר דאס גייט נאר ארויף אויף די נכסי מלוג, די כתובה באלאנגט זיכער צו די יורשי הבעל, זי איז דאך געשטארבן, נאר די נכסי מלוג זאגן די בית שמאי אה עם ס'טיילט זיך יורשי הבעל די וואס ירשענען איר געשטארבענע מאן דאס הייסט ווער איז דאס די יורש די יבם אויב ס'דא נאך ברידער זענען אלע ברידער יורשי הבעל ווייל ווען זאגן מיר אז די יבם טוט ירשענען איז דאך דווקא אויב ער האט מייבם געווען און אויב ער האט נישט מייבם געווען זענען דאך אלע ברידער גלייך. ווייל ס'איז נישטא קיין קינדער ירש'ן דאך די ברידער, זאלן זיי דאס צוטיילן עם יורשי האב, מיט די יורשים האב איז די טייטש מיט די יורשים פון איר טאטן, אויב איר טאטע לעבט, איר טאטע קען לעבן און זי האט באקומען עפעס א ירושה פון א צווייטע וועג, זי האט, קען האבן נכסי מלוג מיין איך, איז דער טאטע ירש'נט, און אויב דער טאטע לעבט נישט, טוהן ירש'נען אירע ברידער, ביידע טוהן זיך צוטיילן. וואס איז דער טעם פון די בית שמאי וואס זיי זאגן מען זאל זיך טיילן? ווייל זיי זאגן אז דאס וואס זי איז זקוק צום יבם איז עס א ספק נשואה, א ספק צו עס הייסט שוין ווי זי איז די פרוי פון דעם יבם צו זי הייסט נישט, אויב זאל זיין א נשואה און אז די פרוי שטארבט, טוט דאך די וואלט זיך אינגאנצן גע'ירש'ן, אויב ס'איז נישט קיין נשואה טוט ער דאך נישט ירש'ן אינגאנצן, נאר דא אויך אז ס'איז א ספק טוט מען זיך טיילן, איז דאס נאר גערעדט געווארן אויף די נכסי מלוג, אבער אויף די כתובה האלטן אלע, די כתובה דארף מען דאך גיין קאלעקטן דאס פון די מאן, איז רופט זיך דאס אן אז ס'איז שוין מוחזק אין די משפחה פון די מאן, איז דעריבער זאגן מיר אז די כתובה איז בחזקת יורשי הבעל. און בית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן, אז די נכסי מלוג נכסים בחזקתם, די נכסים זענען בחזקתם, אין וועלכע משפחה איז עס פריער געוועזן? אין וועמענס משפחה איז פריער געווען די נכסי מלוג? די נכסי מלוג זענען דאך די גאנצע צייט געווען אין איר רשות, נכסי מלוג איז דאך דער קרן אירע, ממילא קומט אויס לויט די בית הלל אז ווער זאל עס ירש'ענען? די יורשי האב. כתובה בחזקת יורשי הבעל, איז אין דער זאך האט מען דאך געזאגט איז נישטא קיין שום מחלוקת, מען דארף מען אזוי לערנען נכסים בחזקתם, איז אין די נכסים איז דאך דא צווייערליי נכסים, כתובה דאס איז בחזקת יורשי הבעל, און נכסים הנכנסים ויוצאים עמה בחזקת יורשי האב. כנסה, ווי עט זיין ער האט איר מיבם געווען איז דאס שטייט דאך בפירוש אין דער תורה די דינים אז וואס שטייט ארויס אז ער טוט ירש'ענען אויך אויף א מת און אזוי ווייטער, הרי היא כאשתו לכל דבר, אויב האט ער מייבם געווען ווערט זי אנגערופן לגבי יעדע דין ווי זיינס א אנדער פרוי וואס ער האט, לגבי וועלכע דינים אז אויב ער וויל איר גט'ן, איז גט מען איר מיט א גט ער דארף מער איר נישט געבן קיין חליצה כאשתו די טייטש זי איז ווי זיין פרוי וואס ער האט א אנדער פרוי נישט קיין יבום און נאך א זאך אויב ער האט איר געגעט און ער וויל איר צוריק נעמען מעג ער איר צוריק נעמען איך זאג נישט אז די מצוה האט ער אפגעטון און יעצט זאל זיין דער איסור פון אשת אח שלא במקום מצוה ניין ער מעג איר צוריק נעמען ובלבד, נאר מיט איין זאך איז זי א חילוק פון די אנדערע פרויען וואס דער יבם האט, וואס ער האט זיי מקדש געווען, שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון, א פרוי האט דאך א כתובה, די כתובה איז אז ווען דער מאן שטארבט אדער ווען דער מאן גיט גט איר, דארף זי באקומען די כתובה, איז די ווי מען זאגט איז די מארטגעדזש די אחריות פון די כתובה איז נישט פון די נכסים פון יבם נאר פון די נכסים פון דעם ערשטן מאן דער וואס איז געשטארבן רש"י רש"י שומרת יבם ממתנת זי ווארט ומצפה ליבם זי האפט אויף דעם יבם כמו ווי דאס לשון איז ענייה זו לשוא שמרה זי ווארט אומזיסט זע איך אז שומר איז לשון ווארטן באף על פי בכתובות שנפלו לה נכסים, ס'איז געפאלן נכסים מאביה פון איר פאטער, וסלקא דעתן, ווי מען לערנט יעצט אין די הוה אמינא, שנפלו לה, די נכסים זענען געפאלן צו איר, כשהיא שומרת יבם, נישט די נכסים זענען געפאלן צו איר ווען פריער ווען דער ערשטער מאן האט נאך געלעבט, נאר די נכסים זענען געפאלן צו איר ווען זי איז שומרת יבם. ובנכסים הנכנסים ויוצאים עמה, היינו דאס מיינט מען נכסי מלוג, די פעלדער ווערן אויך אנגערופן מיט דעם לשון נכסי מלוג, שהקרן שלה קיים, דער קרן, די פעלד איז אירס. דער מאן האט נאר אין זיי רעכט צו עסן פירות, אז ס'איז א הויז, רופט זיך אן די פירות די רענט פון די הויז, און כשהיא נכנסת, ווען זי גייט אריין צום מאן, נכנסין עמה, גייען די פעלדער אריין צום מאן, כשהיא יוצאה גט איר, יוצאין עמה, גייען זיי ארויס מיט איר. הכי גרסינן, בית שמאי אומרים, יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב, די בית שמאי זאגן זאלן זיך טיילן די יורשים פון מאן, דאס הייסט פון דעם געשטארבענעמ'ס מאן, די יורשים זיינע, די ברידער, זאלן זיך טיילן עם יורשי האב. דספק נשואה היא, ס'איז א ספק צו זי איז שוין דעמאלט ווען זי איז א שומרת יבם, צו זי הייסט שוין די פרוי פון דעם יבם. וזוכה הימנה, וזוכה היבם בחצי ירושתה מספק, ער איז זוכה אין א העלפט ירושה פון א ספק. ווייל דער דין איז אז די פרוי האט נכסי מלוג איז און אז די פרוי שטארבט שהבעל יורש את אשתו אויב ס'זאל זיין ודאי נשואה איז אז די פרוי שטארבט טוט דאך אירע נכסי מלוג ווער ירשנן? די מאן, איז אויב ודאי נשואה באלאנגט עס צו די יורשי הבעל. וזה שספק נשואה אצלו, און דא איז דאך נאר א ספק נשואה, זוכה בפלגא, ממון המוטל בספק חולקין, אבל בכתובתה, אבער די כתובה, די כתובה דארף מען דאך גיין, ווי מען זאגט, גיין ארויסנעמען פון די פעלדער פון דעם ערשטן מאן, מודים בית שמאי, זענען די בית שמאי אויך מודה, דבחזקת הבעל היא אז דאס איז אין די חזקה פון מאן. און אויב ס'איז געווען די חזקה פון מאן אז ס'איז נאר א ספק צו דאס איז דאך זיכער אז ס'האט באלאנגט צו איר מאן, מען דארף דאך גיין קאלעקטן פון די מאן, ס'איז א ספק צו עס קומט צו איר צו נישט, און כאן איז אין ספק מוציא מידי ודאי, ולא פלגי בה יורשיה, איז אירע יורשים, די יורשים פון דער פרוי טיילן זיך נישט, וטעמא דכולה מתניתין, דער טעם פון דער גאנצער משנה מפורש בגמרא אין די גמרא מפורש. גמרא, פרעגט די גמרא, מאי שנא רישא דלא פליגי, אין דער רישא ווען די פרוי לעבט איז נישטא קיין שום מחלוקת, און די בית שמאי האלטן אויכעט אז זי קען גיין לכתחילה פארקויפן און מאי שנא סיפא דפליגי, אין די סיפא ווען זי איז געשטארבן זאגן מיר אז די נכסים זענען נישט בחזקת יורשיה, לויט די בית שמאי זענען נישט דארף מען זיך מיט דעם טיילן, וואס איז די חילוק פון די רישא מיט די סיפא? אמר עולא האט עולא געזאגט. רישא, די רישא רעדט זיך דנפלה כשהיא ארוסה, אז די שומרת יבם איז דער מאן וועלכער איז געשטארבן האט נאך נישט געהאט מיט איר חתונה געהאט, נאר ארוסה, ער האט איר נאר געהאט מקדש געווען. און נאכער ווען זי איז געווען א שומרת יבם איז איר געפאלן די נכסים א ירושה, וסיפא, און די סיפא רעדט זיך דנפלה כשהיא נשואה אז די נכסים זענען געפאלן צו איר ווען זי א שומרת יבם, נאר כשהיא נשואה ביי דעם פריערדיגן מאן איז זי שוין געווען נשואה נאכער, וואס איז די חילוק פון אירוסין ביז נישואין, דער דין איז אזוי, בשעת די פרוי איז אן ארוסה און זי האט נכסי מלוג, דער מאן עסט נישט די פירות, די מאן, די פירות באלאנגען צום מאן נאך נישואין, די פרוי צו זי האט רעכט צו פארקויפן די פעלדער איז דא א מחלוקת, די בית שמאי זאגן. אז זי מעג לכתחילה פארקויפן ווען זי איז אן ארוסה, און די בית הלל זאגן אז אויב זי האט באקומען א ירושה ווען זי איז אן ארוסה טאר זי נישט פארקויפן, ווי איז אבער אויב זי האט פארקויפט איז מכרה קיים? איז אזוי. וקסבר עולא, עולא לערנט, זיקת ארוסה, זי איז זקוק צום יבם, די מצוה פון יבם גייט אויכעט אן אז זי איז ביי דעם פריערדיגן מאן געווען אן ארוסה, אבער די זיקה, עושה מאכט דאס ספק ארוסה, מאכט דאס נאר א ספק ארוסה. איז דעריבער בוודאי ארוסה, מעג מען דאך לויט די בית הלל פארקויפן לכתחילה, און לויט די בית שמאי טאר מען נישט לכתחילה בדיעבד מ'האט פארקויפט, איז א גוטע מקח, איז דאך ווען בוודאי ארוסה, און דא אויך אז ס'איז ספק ארוסה, ס'איז דאך נישט ממש ארוסה, זענען די בית שמאי אויכעט מודה אז מוכרת ונותנת לכתחילה. לויט די בית הלל ארוסה וודאי אפילו מעג פארקויפן און לויט די בית שמאי מעג זי פארקויפן לכתחילה בארוסה וודאי און לויט די בית הלל איז לכתחילה זאלן נישט פארקויפן נאר בדיעבד איז עס א מקח איז דאך ווען איז גערעדט געווארן וודאי ארוסה און אויב ס'איז ספק ארוסה וועלן די בית הלל אויך מודה זיין אז מ'קען פארקויפן לכתחילה. די זיקה וואס זי איז זקוק צום יבם, וואס איז דער כח פון דעם מא. יעצט, די סיפא רעדט זיך אז איז געווען שנפלה כשהיא נשואה, צו דעם פריערדיגן מאן איז געווען נשואה. זיקת נשואה, די זיקה וואס זי איז צוגעבינדן צו דעם יבם מכח די נישואין וואס איז געווען צו דעם פריערדיגן ברודער, עושה מאכט דאס ספק נשואה, א ספק נשואה. איז די גמרא יעצט מפרש, זיקת ארוסה עושה ספק ארוסה, די זיקה וואס זי האט צום יבם מכח דעם וואס ס'איז געווען אן ארוסה צו דעם געשטארבענעם מאן מאכט א ספק ארוסה, לכאורה וואס מאכט דאס וואס איז די טייטש ספק ארוסה? דאי סלקא דעתך, ווייל אויב איך זאל זאגן וודאי ארוסה אז ס'איז וודאי ארוסה, קען איך דאך נישט זאגן אזוי, שטייט דאך אין דער משנה, מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים, אז זי מעג לכתחילה גיין פארקויפן, והתנן מיר האבן דאך געלערנט נפלו לה נכסים משנתארסה, אז ס'איז איר געפאלן נכסים ווען זי איז געווען אן ארוסה, בית שמאי אומרים תמכור, די בית שמאי האלטן טאקע אז זי קען פארקויפן לכתחילה, ובית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן, לא תמכור, אז זי טאר נישט פארקויפן, קען איך דאך נישט זאגן אז זיקת ארוסה איז א וודאי ארוסה, וואלט זי זיך לויט די בית הלל נישט געקאנט לכתחילה פארקויפן. ואלו ואלו מודים, אלע זענען מודה, די בית הלל זענען אויך מודה, כאטש זיי לערנען לכתחילה קען מען נישט פארקויפן, דאך זענען זיי מודה, שאם מכרה אויב זי האט פארקויפט, ונתנה זי האט געגעבן א מתנה, קיים בלייבט עס. אלא שמע מינה, ווען איך זעה אז די בית הלל זענען דא ביי אונז מודה אז לכתחילה מעג זי אויכעט פארקויפן, ביי אונז אין די משנה, איז דאך פון דעם א ראיה זיקת ארוסה עושה ספק ארוסה, אז זיקת ארוסה מאכט עס ספק ארוסה, לכאורה רש"י פרעגט, ס'איז דאך קיין ספק ארוסה אויך נישט, והא ראיה אז זי מעג גיין פארקויפן לכתחילה, פארוואזשע רוף איך עס אן מיט דעם לשון ספק ארוסה, זאל מען זאגן אז ספק ארוסה איז גארנישט. נאר כ'קען נישט זאגן אז ספק ארוסה איז גארנישט, ווייל חליצה דארף זי דאך האבן. יעצט, זיקת נשואה, אז די זיקה קומט פאר דעם פריערדיגן מאן איז זי געווען א נשואה, עושה מאכט דאס ספק נשואה. דעריבער זאגן די בית שמאי אז מען טוט זיך טיילן דאי סלקא דעתך אויב איך וועל לערנען ודאי נשואה אז די זיקת נשואה מאכט ודאי נשואה פארוואס שטייט בית שמאי אומרים די בית שמאי זאגן יחלוקו זאלן זיך צוטיילן יורשי הבעל עם יורשי האב אז די יורשים פון איר טאטן האבן אויך א חלק אויב מיר זאגן אז די זיקה מאכט איר ווי א ודאי נשואה, והתנן מיר האבן דאך געלערנט נפלו לה נכסים, אז ס'איז איר געפאלן א ירושה פעלדער משנישאת נאכדעם וואס זי האט שוין געהאט חתונה געהאט, אלו ואלו מודים זענען אלע מודה שאם מכרה ונתנה, אויב זי האט פארקויפט אדער אויב זי האט אוועקגעגעבן א מתנה אז דאס איז גארנישט ניט ווערד, שהבעל מוציא מיד הלקוחות, איז אויב איך זאל לערנען ודאי נשואה וואלט דאך עס זיכער געדארפן באלאנגען צו די יורשי הבעל, אלא שמע מינה איז פון דעם א ראיה אז זיקת נשואה עושה ספק נשואה. אז די זיקת נשואה מאכט ספק נשואה, ווען ס'זאל זיין ודאי נשואה וואלט דאך דער מאן צוגענומען פון די לקוחות, דא אז ס'איז א ספק נשואה זענען די פעלדער אין א ספק, דעריבער זאגן די בית שמאי אז מ'טוט זיך צוטיילן, איי וואס איז די סברה פון די בית הלל, וואס די בית הלל זאגן בחזקת יורשי האב, איז די סברה פון זיי איז ווייל עס איז דאך נאר א ספק, און פריער האט ער עס זיכער באלאנגט די נכסי מלוג, און וועלכע משפחה האט עס באלאנגט? צו איר משפחה, איז אז עס איז דא א ספק און עס איז דא א חזקה פון איר משפחה, שטעל איך עס אויף די חזקה. קומט דאך יעצט אויס לויט ווי מיר האבן פארענטפערט איז נישט דא קיין שום חילוק אין דעם דין צי זי לעבט צי זי איז געשטארבן, דער חילוק איז נאר צו דעם ברודער וועלכער איז געשטארבן צי ס'איז נאר געוועזן אירוסין אדער די זיקה איז זי געווען צו אים נשואה, און ביי אונז אין דער משנה איז לשון דער משנה ווייזט דאך אויס. מתה מה יעשה בכתובתה ווייזט אויס אז וועלכעס מאכט דעם חילוק ווייל זי לעבט נישט. אמר ליה רבה האט אים רבה געזאגט אדמפלגי בגופה וואס דארפן זיי קריגן אין דעם גוף נכסי מלוג צו וועמען דאס באלאנגט און דעמאלט איז דאך די מחלוקת ווען ולאחר מיתה ליפלגו, זיי קענען זיי דארפן זיך דאך אויך קריגן בחייה ווען זי לעבט, ולפירות זיי קענען זיך דאך קריגן ווען זי לעבט אין די פירות, דאס הייסט אזוי אז ס'איז דא א שומרת יבם וואס זי איז א שומרת יבם מן נשואה, לערנען די בית שמאי אז זיקת נשואה האט א דין צו דעם יבם איז זי בספק נשואה, און אויב זי בספק נשואה נעמט דער יבם א העלפט פירות און זי א העלפט פירות, ווייל א ודאי נשואה איז דאך דער דין, א ודאי נשואה קערט דאך וואלט ווען איך זאל זאגן זי איז ודאי נשואה צום יבם וואלט די גאנצע פירות געווען צום יבם, און יעצט ווידער ווען ס'איז א ספק טוט מען זיך טיילן, און לויט די בית הלל שטעלט מען דאס אין די רשות, וואס דארף מען זיך קריגן וועגן דעם פעלד ווען זי איז געשטארבן, זאל זי לעבן, דעמאלט ווען זי לעבט נאך איז דאך אויך דא די זעלבע שאלה וואס טוט זיך מיט די פירות? רשי. אמר ליה רבה לעולא אי טעמא משום חלוקה הוא אז דער טעם איז וועגן חלוקה ווייל די נכסים זענען געפאלן אין דער סיפא ווען זי איז געוועזן א נשואה ביי דעם ערשטן מאן אדמיפלגי בגופה של קרקע לאחר מיתה וואס דארפן זיי זיך קריגן אין דעם גוף קרקע. ווער עס ירש'נט עס ווען זי איז געשטארבן? ליפלגו בחייה ולפירות, די זעלבע מחלוקת קען דאך זיין ווען זי לעבט וועגן די פירות. דלבית שמאי פליג יבם פירי בהדה. די בית שמאי וועלן לערנען אויב נפלו לה נכסים, זי איז געוועזן.

און אז עס איז א ספק נעמט ער א העלפט ולבית הלל נכסים בחזקתן, און די בית הלל לערנען די פעלדער זענען איר חזקה, ולא שקיל מידי, ומדנקט מתניתין מיתה בסיפא, שטעלט מען דעם דין ביי מיתה, שמע מינה טעמייהו דבית שמאי ברישא, דאלמוה לחזקה דילה, אז דער טעם מ'האט געמאכט שטארק איר חזקה, איז דער גאנצער טעם דהיא קיימא אז ס'איז דא א חילוק צי זי לעבט צי זי לעבט נישט. גמרא. אלא אמר רבה, האט רבה אזוי גענטפערט, אידי ואידי דנפלו כשהיא נשואה, סיי די רישא וואס עס שטייט אז זי קען פארקויפן די פעלדער לכתחילה, סיי די סיפא וואס עס שטייט ווען זי איז געשטארבן איז זאגן די בית שמאי מ'טיילט זיך ביידע רעדט זיך אז זי געווען ביי דעם געשטארבענע מאן איז זי געווען א נשואה וזיקת נשואה די זיקה וואס זי איז צוגעבינדן צו דעם יבם מכח דעם וואס זי איז געווען א נשואה פאר דעם ערשטן מאן עושה דאס טוט מאכן ספק נשואה מאכט דאס ווי זי וואלט געוועזן צו דעם יבם א ספק נשואה, איז א חילוק אזוי, רישא אין די רישא, דאיהי קיימא, זי לעבט, הוה לה איהי וודאי, איז זי א וודאי, די קרן באלאנגט דאך זיכער צו איהר, דעמאלט ווען זי לעבט איז דאך די נכסי מלוג באלאנגט דאך איהר'ס. ואינהו ספק, די יורשים פון דעם מאן, זיי זענען א ספק צי צו זיי באקומט יא די פירות אדער נישט, אבער די קרקע איז דאך זיכער צו איהר, דעמאלט איז דער דין ואין ספק מוציא מידי וודאי. איז דער ספק נישט מוציא מידי וודאי, דעריבער זאג איך אז די גוף קרקע איז אירע און זי קען עס פארקויפן אפילו לכתחילה. סיפא, ביי דער סיפא, דמתה, זי איז געשטארבן. ווען א פרוי שטארבט און זי איז א נשואה, טוט דאך איר דער מאן ירש'נען. אויב זי נישט קיין נשואה, זי איז אן ארוסה, ווער טוט איר ירש'נען איר פאטער, איר יא, איז אין די סיפא, זי געשטארבן, הללו באין לירש, זיי טענה'ן, די אירע יורשים, מיר ווילן ירשענען, מ'האט דאך איר נישט מייבם געווען. והללו באין לירש, קומט יעצט צו גיין דער יבם, און ער זאגט, ס'איז צו מיר געווען א זיקה. איז אזוי, זענען דאך ביידע א ספק. דא פאסט זיך דאך נישט צו זאגן אז די קרקע שטייט אין איר רשות, זי איז דאך נישט דא, איז מיר א ספק ווער האט און זאל איר ירש'נען, צי די יורשי הבעל צי די יורשי האב, דעריבער זאגן מיר ויחלוקו אז ביידע זאלן זיך צוטיילן, די יורשי הבעל מיט די יורשי האב, אבער די בית הלל לערנען. אז אי די די פעלד אין וועמענס רשות איז עס פריער געוועזן איידער עס איז נולד געווארן דער ספק אין דעם איש איר משפחה אי זי איז דאך שוין נישט דא אין דער רשות פון איר משפחה צי ווי איך זאג אין איר שבט דעריבער דארף איך עס געבן צו יורשי האב צו אירע יורשים רש"י. די הסבר אין דעם זיקת נשואה עושה ספק נשואה, אדער סמאכט נשואה אדער סמאכט אינגאנצן נישט קיין נשואה. די זאך איז אזוי, זיקת נשואה, פריער ביי דעם געשטארבענעם איז זי דאך געווען א נשואה, יעצט ווייס איך דאך ניט צי מ'עט איר מייבם זיין צי מ'עט איר נישט מייבם זיין, ממילא באקומט עס דעם דין מכח דער זיקה נאר ווי א ספק, זיקת ארוסה עושה ספק ארוסה, איז אין אמת'ן לגבי דעם דין ממונות מאכט עס גארנישט ניט, ווייל אפילו ווען מען זאגט א וודאי ארוסה ווייל שטייען דאך אויך די נכסים אין איר רשות, נאר וואס דען? די בית הלל זאגן לכתחילה זאל זי נישט פארקויפן, אבער אויב מ'האט פארקויפט איז דאך עס קיים, מכר קיים, איז אויך די זעלבע זאך, פריער האט דער מאן נישט געהאט קיין גרויסן כח, און יעצט איז דאך א ספק צו דער יבם וועט איר מייבם זיין, רופט זיך עס נאר אהן ספק ארוסה.

איתיביה אביי אביי האט געפרעגט רבה רבה האט זיך פריער אויפגעטון אז אויב ס'איז דא א וודאי ס'באלאנגט צו דעם מענטש נאכער ווערט נולד א ספק צו ס'איז ארויסגעגאנגען פון זיין רשות צו נישט זאגן מיר אין ספק מוציא מידי וודאי. האט ער געפרעגט א קשיא, ולבית שמאי אין ספק מוציא מידי וודאי, די בית שמאי האלטן דען אז א ספק איז נישט מוציא מידי וודאי? והתנן מיר האבן געלערנט מיט זמני פריער וואס איז דא געווען די מציאות, ראובן האט א טאטן יעקב, ראובן איז שילדיג געלט מענטשן, ער האט אבער נישט קיין הכנסות, אויב יעקב שטארבט און ראובן ירש'נט דעם טאטן, קומען צו גיין די בעלי חובות צו נעמען פון זיינע נכסים, אבער אויב ער האט נישט, פון וואנעט קענען זיי מאנען? איז דא געשען א עקסידענט, ס'איז ארויפגעפאלן די הויז אויף דעם ראובן'ען מיטן טאטן, מיט יעקב'ן. קומען צו גיין די בעל חובות, און די בעל חובות טענה'ן אז פריער איז געשטארבן יעקב, און אז יעקב איז פריער געשטארבן האט דאך א מינוט שפעטער געלעבט ראובן, און ראובן האט אים גע'ירש'נט, און במילא דארפן מיר נעמען דאס פאר אונזער חוב, דאס וואס קומט ראובן'ען פון די ירושה, די ברידער פון ראובנען זאגן, ווער זאגט דאס? אפשר ראובן פריער געשטארבן, און אז ראובן איז פריער געשטארבן האט ער דאך קיינמאל נישט גע'ירש'נט דעם טאטן, האט איר בעל חובות גארנישט פארן, מיר האבן געלערנט נפל הבית עליו, די הויז איז ארויפגעפאלן אויף אים, אויף ראובנען, ועל אביו, אויף זיין טאטן יעקב. אדער עליו אויף אים ועל מורישיו אויף אנדערע וואס זיי מאכן אים ירש'נען והיה עליו ס'איז געווען אויף דעם ראובנ'ען כתובת אשה האט געדארפן צאלן א כתובה די פרוי ובעל חוב איז געווען שולדיג מענטשן געלט יורשי האב אומרים די יורשים פון טאטן, די ברידער פון ראובנ'ען זאגן, בן מת ראשון, פריער איז געשטארבן ראובן, ואחר כך מת האב, און נאכדעם איז דער טאטע געשטארבן, ממילא האט ראובן נישט גע'ירש'נט, קאנט איר גארנישט ניט נעמען. זיי ווייסן אויך נישט, זיי זאגן אפשר איז אזוי יא געוועזן. ובעל חוב אומר, דער בעל חוב זאגט, אפשר האב מת ראשון, פריער איז געשטארבן יעקב, ממילא האט אים ראובן גע'ירש'נט, ואחר כך מת הבן, בית שמאי אומרים, די בית שמאי זאגן, יחלוקו, אז די חלק וואס מיר וואס דער בעל חוב זאגט עס באלאנגט צו ראובן'ען, טו איך נאר ווי מען זאגט א העלפט פון דעם געבן צו ראובן'ען. און בית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן, נכסים בחזקתם, אז איך גיב אוועק די פעלדער, זענען דאך פריער באלאנגט אין דער משפחה פון יעקב'ן, בלייבט עס ווידער אין דער משפחה פון יעקב'ן, נישט צו דעם בעל חוב. לאמיר נאר זען, והכי דא אויך. וויאזוי גייט דער סדר? און די אויב יעקב אפילו איז געשטארבן פריער, אַז יעקב איז געשטאָרבן, האָט ראובן געיאַרשט, זענען די פֿעלדער בײַ וועמען? בײַ ראובֿנען. דער בעל-חוב איז דאָך נישט זוכה גלײַך פֿון יעקבֿן, ווײַל יעקב איז דאָך אים גאָרנישט ניט שולדיק. איז דער בעל-חוב, ווי מע זאָגט, דאַרף גיין דורך ראובֿנען. ער דאַרף, ווי מע זאָגט, גיין. די פֿעלדער שטייען נאָך נישט אין זײַן רשות. אין רשות פון דעם בעל חוב שטייען זיי נישט, נאר זיי גייען פריער צו ראובן און נאכער צו דעם בעל חוב. איז דאך דא אויך והא הכא יורשי האב וודאי, זיי זענען וודאי, זיי זענען זיכער יורשים. וואס הייסט דאס? אפילו מ'וועט זאגן דער טאטע איז פריער געשטארבן,

און דאך זאגט מען אז א העלפט אז יחלוקו זעה איך דאך וקאתי ספק ומוציא מידי וודאי, כאטש דא אויך דער בעל חוב איז א ספק, און די יורשי האב זענען א וודאי זיי האבן דאך א חזקה דאך זאגן מיר אז מען טוט זיך צוטיילן אז מען טוט ארויסנעמען א העלפט וואס זשע האסטו געזאגט אז אויב דעמאלט אויך אז אליבא דבית שמאי האבן מיר דאך פריער געזאגט אז אויב דעמאלט ווען זי לעבט נאך האבן מיר געזאגט האלטן די בית שמאי אויכעט אז וואס אז זי איז א וודאי אין ספק מוציא מידי וודאי, און דער ספק האט גארנישט דא אז זעה איך דאך אז די בית שמאי לערנען אז דער ספק איז יא מוציא העלפט פון וודאי. ענטפערט די גמרא, ענטפערט די גמרא, קסברי בית שמאי, די בית שמאי האלטן, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. אז אויב ס'דא א שטר אז יענער איז שולדיג געלט, האט דאס א שטארקן כח, און דאס רופט זיך אהן אז ער איז שוין מוחזק אין נכסים, נישט ווי דו האסט געלערנט פריער אז די ירושה גייט צו די ברידער אחוץ צו ראובן'ען, נאכער דארף ער גיין קאלעקטן פון די ברידער, ניין, דאס רופט זיך נישט אהן קיין מחוסר גוביינא. איז גלייך גייט עס ווי מען זאגט ער איז במקום ראובן, גלייך קומט עס צו אים, ממילא האבן נישט די ברידער קיין שטארקערע חזקה ווי דער בעל חוב. פריער האב איך געלערנט פשט אז דער בעל חוב איז מחוסר גוביינא ער דארף גיין איינמאנען. איז אבער יעצט צו וועמען פאלן די פעלדער? אפילו ווען דער טאטע שטארבט פריער, פאלט עס צו די קינדער א חוץ צו ראובנ'ען, נאר ער גייט טענה'ן, גיטס מיר פון דעם וואס איר האט באקומען א חלק וואס קומט צו ראובנ'ען. יעצט זאג איך אנדערש, אז דאס רופט זיך נישט אן מחוסר גוביינא, און ממילא אויב דער טאטע איז געשטארבן פריער איז גלייך זוכה געווען דער בעל חוב, איז דאך דא נישט דא קיין וודאי, איז דאך דא ספק וספק, דעריבער זאגן די בית שמאי יחלוקו, אבער די בית הלל לערנען ניין, איך שטעל עס אויף די חזקה פון די משפחה ווי עס איז געוועזן. ומנא תימרא, פון וואנעט ווייס איך אז די בית שמאי האלטן אז דער כח פון שטר איז אזוי גרויס און ס'גלייך ווי דער בעל חוב האט שוין די נכסים? דתנן, מיר האבן געלערנט, דער דין איז אז איינער האט געווארנט די פרוי זאל זיך נישט פארבארגן מיט דעם און דעם מענטש, און זי האט זיך מייחד געווען מיט דעם מענטש, דארף מען איר געבן צו טרינקען די מים המאררים, און דעמאלט וועט ווערן מבורר אויב זי איז טמא געווארן טאקע, און טאר דער מאן נישט מיט איר וואוינען, און זי פארלירט די כתובה, און אויב זי איז א טהורה ווערט דאך דערמאנט אין די תורה, האבן מיר געלערנט אז איינער האט געווארנט די פרוי זאל זיך נישט מייחד זיין מיט איין מענטש, און זי האט זיך יא מייחד געווען, און מתו בעליהם, די מענער זענען געשטארבן עד שלא שתו, איידער זיי האבן געטרינקען. איז אזוי, יעצט דא אז די מאן איז נישט דא, די מאן איז געשטארבן, קען מען אים נישט געבן צו טרינקען, ווייל אין פסוק שטייט והביא האיש את אשתו, און דא איז דאך נישטא דער איש. איז מיר יעצט די שאלה צי די כתובה זאל מען געבן צי נישט, שטענדיג אז דער מאן שטארבט קומט דאך דער פרוי די כתובה, דא איז אזוי אויב זי האט געטון אן עבירה קומט דאך נישט קיין כתובה, אויב ווידער זי האט נישט געטון קיין עבירה קומט איר נישט קיין כתובה, אויב זי האט נישט געטון קיין עבירה קומט איר יא א כתובה.

והא הכא דא, דספק הוא, ס'א ספק, ספק זנאי, א ספק זי האט מזנה געווען, און זי האט נישט די כתובה, ספק לא זנאי, איז א ספק, זי האט נישט מזנה געווען, וקאתי ספק ומוציא מידי וודאי, און זי איז מוציא מכח א ספק די גאנצע זאך, מידי וודאי, ווי קומט דאס אזוי איז דא דאך אנדערש, שטענדיג קען מיר זאגן אין ספק מוציא מידי וודאי, איז דער ספק איז נישט מוציא מידי וודאי, און די גאנצע זאך באלאנגט צו וועמען? צום וודאי, אויב איך זאג ספק מוציא מידי וודאי, איז די טייטש מען צוטיילט זיך, אבער דא זאג איך דאך אז דער ספק מוציא מידי וודאי אז די גאנצע, פארוואס זאל קומען צו איר די גאנצע, פארוואס? אפשר האט זי מזנה געווען, דא איז דאך נאך ערגער ווי מען זאגט איך קען דאך נישט זאגן אז דא איז די טעם ווייל ספק מוציא מידי וודאי, וואלט זי דאך נאר געדארפן נעמען האלב, פארוואס נעמט זי די גאנצע כתובה? קען איך דאך נישט זאגן ווייל ספק מוצא מיט די וודאי, אלא שמע מינה אז די טעם פון דא איז. שטר העומד לגבות כגבוי דמי, אז די כתובה איז גלייך ווי ס'איז די פעלד איז שוין ביי איר, אויב אזוי ווער איז דער וודאי ווער? איז זי דער וודאי, איז דאך א סימן פון דעם אויך אז די אז דער טעם איז דא אויך, ווייל דעריבער נעמט זי די גאנצע, ווייל שטר העומד לגבות כגבוי דמי, איז זי שוין מוחזק אין דעם אויך. מיר דארפן אבער איין זאך מחלק זיין, דא אויב דאס ביי די קינא לה ונסתרה זאגן מיר אז שטר העומד לגבות כגבוי דמי באלאנגט עס אינגאנצן צו איר, פארוואס ביי דארטן ביי נפל הבית עליו ועל אביו און אויך קלערן שטר העומד לגבות כגבוי דמי דאך קומט נאר א האלב, וואס איז די חילוק פון דא ביז דארט? ס'איז דא א גרויסע חילוק, ווייל דארטן או איז דאך מיר א ספק אין דער גאנצער זאך, ס'איז מיר א ספק ווער ס'איז פריער געשטארבן, ווייל אויב אב מת ראשון דעמאלט איז טאקע שטר העומד לגבות כגבוי דמי, אבער אויב בן מת ראשון איז דאך נישט קיין שטר העומד לגבות דא, איז דאך נישט דא פון וואס קאלעקטן. ס'איז מיר א ספק אין דעם אליין צו ס'איז שטר העומד לגבות, צו דער שטר שטייט לגבות, דעריבער נעמט מען א האלב, אבער דא א כתובה האט זי דאך, און מיר זאגן שטר העומד לגבות כגבוי דמי. ווי? פרעגט די גמרא ואביי, אביי וואס ער האט דאך פריער נישט געוואוסט די סברה פון שטר העומד לגבות, און ער איז געגאנגען פרעגן א קשיא אויף רבה'ן פון נפל הבית עליו ועל אביו לותביה מהא, זאל ער פרעגן בעסער די קשיא פון מתו בעליהן וואס איז בעסער פון דא צו פרעגן, ווייל דאס איז אויך א משנה אין סדר נשים. און נפל הבית עליו איז א משנה אין נזיקין. נאר פארקערט גאר, מכח דעם שטארקקייט דארף מען נישט קאנען פרעגן. תוספות פרעגט שוין, אויב איך זאג ווידער אז די סברה, איך האלט נישט די סברה, שטר עומד לגבות כגבוי דמי, נאר איך האלט ספק מוציא מידי ודאי, וואלט געדארפן זיין דער דין ביי סוטה אז מען זאל זיך צוטיילן. פארקערט גאר, גיט א קוק וואס תוספות זאגט, ואביי לותביה מהא, ואם תאמר, אדרבה תקשה ליה, למה נוטלת כל הכתובה מספק, אויב דארט אביי האט נישט געוויסט די סברה, שטר עומד לגבות כגבוי דמי, נאר וואס דען אז ספק איז מוציא מידי ודאי, איז דאך די טייטש איז דאך איז א ספק, דארף זי נאר נעמען א האלבע, מוטשעט זיך שוין תוספות ויש לומר לפי שהיא באה בטענת ברי, זי זאגט זיכער לא זינתה, ויורשים בטענת ספק, אבער דא זע איך אז ספק מוציא מידי ודאי, פרעגט מען די קשיא זאל ער פרעגן פון דארטן, ענטפערט די גמרא דעריבער האט אביי נישט געוואלט פרעגן פון דעם דין פון כתובה, דילמא כתובת אשה שאני, ביי כתובת אשה איז אנדערש דער דין, משום חינא, איך וויל די מענער זאלן האבן חן ביי די פרויען, וואס זיי זאלן האבן חן מיט דעם מאל וואס זיי זעען אז זיי קריגן די כתובה, וועלן זיי וועלן, ווי מען זאגט, חתונה האבן. אבער ס'איז דא נאך א טייטש, ס'איז דא נאך א טייטש, איז דא צוגעשטעלט אין מסורת הש"ס בשם הערוך, אז חינא די טייטש ווייל זי ווייסט זי וועט באקומען מכח ספק, נישט וועט זי וועלן חתונה האבן, איז זי מער משמש דעם מאן, זי לעבט מיט אים בעסער. פרעגט די גמרא, ולותביה כתובה דמתניתין, קען דאך אביי פרעגן א קשיא פון אונזער משנה, איך האב יעצט געלערנט אין די הוה אמינא, אין דער משנה איז דאך געשטאנען אזוי, מעשה,

ווייל ווי איז די זאך? די כתובה אין וועמענס רשות איז די פעלד? מען דארף דאך גיין קאלעקטן פון וועמען? פון די מאן איז דאך דארט א ודאי און זי איז א ספק, זאגן מיר אז מען טוט זיך צוטיילן, זע איך דאך אז ספק מוציא מידי ודאי פארשטייט זיך נישט אינגאנצן נאר איז מוציא א העלפט, ענטפערט די גמרא, לא פליגי, ביי כתובה קריגט מען זיך נישט, די בית שמאי זענען מודה אז די כתובה איז בחזקת יורשי הבעל, איי לאמיר זאגן דארטן איז שטר העומד לגבות כגבוי דמי, נאר שטר העומד לגבות, דא רעדט זיך ווען ס'איז שוין געקומען די צייט ווען מ'דארף גיין קאלעקטן, די דעם שטר, אבער ווי זאגט מען דאס א, אבער כל זמן, כל זמן זי געשטארבן, זי איז געשטארבן, ביי דעם פאל ביי די סוטה איז דער מאן געשטארבן, איז שטר העומד לגבות כגבוי דמי, דא אויב וואס איז געווען די זאך, איין מינוט, דא לעבט דאך נאך דער יבם, ווען דער יבם לעבט איז דאך נאך נישט געקומען קיין זמן מען זאל גיין קאלעקטן די כתובה, זי איז געשטארבן, וויל איך וויסן צי זי הייסט די פרוי פון יבם, ממילא קען זי נישט קאלעקטן די פריערדיגע כתובה צי נישט, ס'איז דאך נאך נישט געקומען די צייט, כל זמן די פרוי האט געלעבט האט זי געקענט קאלעקטן די קצבה? ניין, דער יבם האט געלעבט. איז דאך נאך דא פאסט זיך דא נישט צו זאגן שטר העומד לגבות כגבוי דמי. פרעגט די גמרא ולא, זיי קריגן זיך נישט והקתני מתה מה יעשה בכתובתה ובנכסים הנכנסים ויוצאים עמה בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב ווייזט דאך אויס אז זיי האלטן די כתובה זאל מען זיך אויך צוטיילן ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן זעה איך דאך א ספק מוצא מידי ודאי ענטפערט די גמרא. הכי קאמר, ביי כתובה קריגט מען זיך נישט, נאר כתובה האלטן די בית שמאי אויכעט בחזקת יורשי האב, נאר דער פשט איז אזוי לערנט ער, בחזקת יורשי יורשי הבעל באלאנגט צו מיר. אודאי בחזקת יורשי הבעל, ווייל ער איז דאך ווייל ער איז דאך א מוחזק, נאר מתה מה יעשה בכתובתה ושבקה נאר לאזט עס אפ. נכסים הנכנסים ויוצאים עמה, בית שמאי אומרים זאגן די בית שמאי, יחלוקו מען זאל זיך צוטיילן, יורשי הבעל עם יורשי האב, ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן איז טאקע ביי כתובה ווייל ער איז א ודאי. דער יבם ווי מען זאגט איז א ודאי און זי איז א ספק, איז טאקע אין ספק מוצא מידי ודאי, וועלן די בית שמאי אויכעט לערנען אז די כתובה איז בחזקת יורשי הבעל. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, מתניתין נמי דיקא, פון אונזער משנה האט מען אויך א ראיה, אז דער עיקר איז די יורשי הבעל. דקתני שטייט יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב, און דער כלל איז אז דאס וואס ווערט דערמאנט פריער דאס איז דער עיקר, ולא קתני ס'שטייט נישט יורשי האב עם יורשי הבעל, שמע מינה.